מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת ראש השנה, דף ג', עמוד א'. לאמיר נעמען דרייצן שורות פון אויבן, ווי די שורה הייבט זיך אן ואימא ראש השנה אייר, אבער לאמיר מאכן א שטיקל הקדמה. אין אמאליגע צייטן, א מענטש פלעגט מאכן א שטר, אנשטאט צו שרייבן דעם יאר אזוי ווי אונז שרייבן היינט תשפ"ג, שרייבט מען, היינט איז די כך וכך יאר פון אונזערע קעניג, די פופציגסטע יאר, די פינף און פופציגסטע יאר פון אונזערע קעניג. אזוי האט מען געטון אלס שלום מלכות. איז די שאלה געווען, ווען טוישט זיך א יאר? ווען ווערט פון די ערשטע יאר דעם צווייטן יאר, דריטע יאר, פערדע יאר? קוק איך פשוט פונעם טאג וואס ער איז געווארן קעניג און אזוי טוישט זיך עס יעדע יאר? אדער ניין איז דא א געוויסע דעיט וואס דעמאלס טוישט זיך די יאר? אויף דעם האט די משנה געזאגט זאלסטו וויסן ראש חודש ניסן, דאס איז די צייט ווען ס'ווערט די צווייטע יאר פונעם קעניג, כאטש ער איז נאר געווען איין טאג אפילו, לאמיר זאגן סוף אדר איז ער געווארן קעניג, קומט ראש חודש ניסן, יעצט ווערט א פרישע יאר, און דאס איז יעצט די צווייטע יאר פונעם קעניג. געקומען רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן, איך האב א ראיה דערצו, ס'איז א פסוק, די פסוק שטעלט צאם די מלכות שלמה זיינע יארן צו יציאת מצרים, זאגט רבי יוחנן אזוי, אזוי ווי לגבי יציאת מצרים צייל איך פון ניסן, אויב איז אויכט ווען ס'קומט צו מלכות צייל איך אויכט פון ניסן. די גמרא פרעגט איין מינוט, ס'איז זייער פיין, אבער לגבי יציאת מצרים בכלל פון ווי ווייס איך אז איך צייל פון ניסן? אפשר לגבי יציאת מצרים דארף איך ציילן פון תשרי? כ'פארשטיי דעם צושטעל, איך פארשטיי טאקע אז איך קאמפעיר די מלכות צו יציאת מצרים, אבער ווער זאגט יציאת מצרים ציילט מען פון ניסן? אויף דעם האט די גמרא געזאגט ס'דא צוויי פסוקים, ס'דא א פסוק וואס די תורה זאגט אונז אז אהרן איז נפטר געווארן אויפן פיפטן חודש, חודש אב, אויפן פערציגסטן יאר פון יציאת מצרים, ס'דא נאך א פסוק וואס די תורה זאגט אונז אז משה רבינו האט גערעדט צו כלל ישראל אויך אינעם פערציגסטן יאר, אויפן עלעפטע חודש, חודש שבט. זאגט ער זעסטו דאך פון דא אז די תורה האט נישט געטוישט דעם יאר, הגם ס'איז אדורכגעגאנגען א תשרי, פון אב ביז שבט איז דאך אדורכגעגאנגען א תשרי, און נאך אלץ זאגט מיר די תורה, אב איז די פערציגסטע יאר, שבט איז די פערציגסטע יאר, זע איך אז אינמיטן טוישט זיך גארנישט, איז פארדעם דער תשרי וואס איז געווען דארט אינמיטן דאס טוישט נישט קיין יאר, ווייל טאמער נישט וואלט מען געדארפט זאגן אז די דיבור פון משה רבינו צו כלל ישראל איז געווען אויפן איין און פערציגסטן יאר. אלא מאי זעה איך פון דעם אז תשרי טוישט זיך נישט די יאר, און נישט נאר אז תשרי טוישט נישט די יאר, פון דעם קען איך אויכעט לערנען אז אלע חדשים צווישן טוישן נישט די יאר, למשל, אלול, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, דעמאלס טוישט זיך נישט די יאר, דאס ווייס איך קלאר יעצט. פיין. אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט אונזער ערשטע קשיא, נאך דעם וואס דו קומסט מיר יעצט זאגן אז איך ווייס קלאר אז אלול, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, דעמאלס טוישט זיך נישט די יאר, פיין, דאס איז זייער גוט. פרעג איך דיך איין מינוט, ס'איז נאך אלס נישט קיין ראיה די יאר טוישט זיך אין ניסן, ואימא ראש השנה אייר, אפשר איז ראש השנה אין אייר, דאס הייסט די צווייטע חודש, חודש אייר, דעמאלס טוישט זיך עס א יאר. איז ווייטער די מעשה מיט אהרן, די מעשה פון משה, שטימט אלעס איז געווען אין די פערציגסטע יאר, און אויב אזוי ווייס איך אויך אז ווען איך דארף אויסרעכענען לגבי מלכים, קוק איך וואס איך טו לגבי יציאת מצרים. אויף דעם ענטפערט די גמרא לא סלקא דעתך. צו זאגן אז די יאר טוישט זיך אין אייר האט אויך נישט קיין ווערטער. פארוואס? ווייל איך האב נאך א פסוק. דכתיב אין פסוק שטייט ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש הוקם המשכן. מען האט אויפגעבויעט דעם משכן בחודש הראשון, חודש ניסן, בשנה השנית אינעם צווייטן יאר. יעצט וכתיב, ס'איז דא נאך א פסוק, די תורה זאגט אונז, ויהי בשנה השנית בחודש השני, נעלה הענן מעל משכן העדות, נאך א פסוק, נאך א זאך וואס איז געשעהן בשנה השנית. וואס איז געשעהן דעמאלס? אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, נעלה הענן מעל משכן העדות. זע איך פון דא אבער, ס'איז אויך בשנה השנית, ס'איז בחודש השני חודש אייר, א חודש שפעטער. איז זאגט די גמרא, מדקאי בניסן וקרי לה שנת שנה שנית, די ערשטע פסוק שטייט אין ניסן, און ער זאגט ס'איז געשען בשנה השנית. שפעטער גייסטו ווייטער וקאי באייר, דעם נעקסטן חודש, און ווייטער וקרי לה שנה שנית, און נאכמאל רופסטו עס שנה שנית, מכלל דראש השנה לאו אייר הוא. זעה איך דאך קלאר פון דא אז ראש השנה איז נישט אייר. אויב וואלט איך געטוישט דעם יאר אין אייר, קומט דאך אויס אז די צווייטע פסוק פון ויהי בשנה השנית בחודש השני וואלט נישט געדארפט זאגן בשנה השנית, ווייל אייר טוישט זיך א יאר, וואלט געדארפט שטיין אז ס'איז די דריטע יאר יעצט. איז די פאקט אז איך האב א פסוק וואס רעדט פון ניסן און רופט עס בשנה השנית, כ'האב נאך א פסוק וואס רעדט פונעם צווייטן חודש חודש אייר, און ווייטער רופט מען עס שנה השנית, און די יאר האט זיך נישט געטוישט, זע איך דאך קלאר פון דא אז אייר איז נישט קיין ראש השנה. איז ווייטער דו ווילסט מיר זאגן ואימא אייר ראש השנה? זאג איך דיר ניין, פון דא זעסטו זייער קלאר אז אייר איז נישט קיין ראש השנה. קומט אויס, זעמיר יעצט מסודר מיט אייר, מיר זענען מסודר מיט אלול תשרי חשוון כסלו טבת שבט. אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט ווייטער, איין מינוט, ס'איז זייער פיין און וואויל וואס דו זאגסט מיר, אבער ואימא ראש השנה סיוון? לאמיר זאגן סיוון, אפשר דעמאלטס איז ראש השנה? אויף דעם זאגט די גמרא לא סלקא דעתך, דאס קען אויך נישט זיין, פארוואס? דכתיב איך האב א נאך א פסוק, די תורה זאגט אונז בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, אז עפעס איז געשען אויפן דריטן חודש לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ווי די תורה זאגט אונז ווייטער ביום הזה באו מדבר סיני, אבער די תורה זאגט אז אויפן דריטן חודש, חודש סיוון, איז מען אנגעקומען צו באו מדבר סיני. איז וויל איך דיר זאגן, ואם איתא. אויב דו ביסט גערעכט אז חודש סיוון איז ראש השנה, פשט ס'טוישט זיך א יאהר, אויב אזוי פרעג איך דיר, בחודש השלישי בשנה השנית לצאת בני ישראל מארץ מצרים מיבעי ליה, אויב ווילסטו מיר יעצט טענה'ן אז סיוון איז ראש השנה, אויב אזוי וואלט דאך די פסוק געדארפט נישט זאגן בחודש השלישי, נאר די תורה וואלט געדארפט זאגן בחודש השלישי בשנה השנית, וויבאלד די תורה זאגט מיר דאס נישט, נאר די תורה זאגט מיר פשוט בחודש השלישי, און ס'טוישט זיך נישט די יאר, זע איך אז סיוון איז אויך נישט קיין נייע חודש, אויב אזוי קומט אויס יעצט ווייסן מיר אייר איז נישט קיין נייע חודש, הייבט זיך נישט אן א פרישע יאר, סיוון הייבט זיך נישט אן קיין פרישע יאר, אלול, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, הייבט זיך נישט אן קיין נייע יאר, איז כמעט זעמער מסודר. פרעגט די גמרא איין מינוט, ואימא תמוז, ואימא אב, ואימא אדר? ס'איז זייער פיין וואס דו זאגסט מיר יעצט, פון די פסוקים זע איך ס'קען נישט זיין געוויסע חדשים, אבער איין מינוט, ס'איז דא חדשים וואס ס'קען יא זיין, ואיי מתמוז? חודש תמוז איז נישט דא קיין שום פסוק, און איך וואלט געקענט זייער גוט זאגן אז ראש השנה למלכים, און ווען הייב איך אן צו ציילן די נייע יאר פאר יציאת מצרים, איז פון חודש תמוז. ואימא אב, אדער לגבי אב קען איך זאגן דעם זעלבן זאך, איך קען זאגן די מעשה מיט אהרן איז טאקע געשען אויפן פערציגסטן יאר, וואס איז טאקע געווען אין חודש אב, אבער פונקט חודש אב איז יעצט געווארן די פערציגסטע יאר. ואימא אדר, אדער אפשר אדר, ווייטער האב איך נישט קיין שום פסוק וואס פון דארטן זעה איך אז ס'שטימט נישט אז חודש אדר איז נישט די ראש השנה ווען איך הייב אן צו ציילן פאר יציאת מצרים. איז פארדעם זאגט ער איין מינוט רבי יוחנן, ס'איז זייער פיין און וואויל האסט מיר געברענגט די אלע פסוקים, און וועגן דעם מוז מען ברענגען א ראיה אז וואס, ס'איז חודש ניסן, אבער למעשה, ס'קען זיין חודש תמוז, ס'קען זיין חודש אב, און ס'קען זיין חודש אלול, וואס העסטו מיר זאגן צו דעם? אלא אמר רבי אלעזר זאגט רבי אלעזר מהכא איך האב פון א צווייטן פסוק, אין פסוק שטייט ויחל לבנות בחודש השני בשני בשנת ארבע למלכותו, שלמה המלך האט אנגעהויבן צו בויען די בית המקדש בחודש השני, חודש אייר, בשני, בשנת ארבע למלכותו, אויפן פערדן יאר פון זיין מלכות. איז לאמיר דא א מינוט פארשטיין דעם פסוק. מאי שני? וואס איז די שני וואס דו לייגסט מיר דא צו? איך פארשטיי בחודש השני, וואלסט מיר געדארפט זאגן בשנת ארבע למלכותו, וואס איז די בשני? נאר וואס לאו שני לירח שמונים בו למלכותו, זאגט רב אלעזר, די בשני זאגט מיר, ס'איז חודש אייר, וואס חודש אייר איז די צווייטע חודש פון ווען מ'ציילט לגבי מלכות, מ'ציילט מלכות יעדע יאר פון ראש חודש ניסן דעמאלס טוישט זיך די יאר, און בשני יעצט אייר איז די צווייטע חודש פון ווען מ'האט אנגעהויבן צו ציילן. זאגט רב אלעזר זעסט דאך קלאר פון דא אז ווען הייב איך אן צו ציילן די שנה פאר מלכות? פון חודש ניסן. אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, מתקיף לה רבינא, ואימא שני בחודש, אפשר וואס די פסוק וויל מיר זאגן בשני מיינט בשני בחודש, אויף דעם זאגט ער ניין, אם כן שני בחודש בהדיא הוה כתיב ביה, ס'וואלט קלאר געשטאנען. אקעי, ואימא בשני בשבת, אפשר מיינט עס צו זאגן בשני בשבת, אז ס'איז געשען אויף א מאנטאג, אויף דעם זאג איך דיר ניין, חדא דלא אשכחן שני בשבת דכתיב, נארמאל די פסוקים ווען מען רעדט פון א זאך וואס איז געשעהן זאגט מען נישט ס'איז געשעהן אויף א מאנטאג אויף א דינסטאג מען רעדט קיינמאל נישט פון דעם ועוד מקיש שני בתרא לשני קמא מען שטעלט צו די צוויי שני'ס וואס שטייען אינעם פסוק און איך זאג דיר אזוי מה שני קמא דחודש אזוי ווי די ערשטע שני רעדט מען פון א חודש אזוי ווי ס'שטייט קלאר בחודש השני אף שני בתרא חודש, פאר דעם איז אויך די שני בתרא רעדט מען אויך פון א חודש, און וואס די תורה וויל דיר זאגן זאלסטו וויסן, ויחל לבנות בחודש השני, ער האט אנגעהויבן צו בויען אויפן צווייטן חודש חודש אייר, וואס דאס איז בשני, דאס איז די צווייטע חודש פון ווען מען האט אנגעהויבן צו ציילן לגבי מלכות, בשנת ארבע למלכותו, אויפן פערדן יאר פון זיין מלכות. איז ווי תוס' ברענגט שוין ארויס אז באמת רבי אלעזר אליינס וואלט נישט געווען גענוג שטארק, ווייל מען קען טענה'ן אויף רבי אלעזר ס'איז זייער פיין דער פסוק, אבער זאלסטו וויסן שלמה המלך איז געווארן קעניג אין ניסן, קומט אויס ווען די תורה זאגט מיר בשני אז יעצט איז די צווייטע חודש וואס מען ציילט פון זיין מלכות, ביסטו גערעכט טאקע, אבער קען זיין פונקט ווייל ער איז געווארן קעניג אין ניסן. וויאזוי ווייס איך יעצט פאר יעדער איינעם, פאר יעדער אנדערע קעניג אויך אז מען ציילט פון ניסן? איז פאר דעם זאגט תוספות מען פאלט נישט אוועק פון רבי יוחנן, שיטת רבי יוחנן בלייבט, נאר רבי יוחנן וויל אויפווייזן פון דארטן אז ס'איז ניסן זאג איך דיר ניין, ס'איז אביסל קנאפ צו ווייזן אויף ניסן, ווייל ס'קען מיינען תמוז, ס'קען מיינען אב און ס'קען מיינען אדר אויכעט, פאר דעם מיט רבי אלעזר צוזאמען, יעצט פארשטיי איך שוין אה ס'מיינט חודש ניסן. און אויף דעם זאגט די גמרא טאקע תניא כוותיה דרבי יוחנן, מנין שאין מונין להם למלכים אלא מניסן, און די גמרא גייט און מאכט א סיכום פון די גאנצע זאך נאכאמאל, שנאמר ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, זעה איך דא די היקש צווישן די מלכים מיט יציאת מצרים, וכתיב ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי ה', וכתיב ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חודש, וכתיב אחרי הכותו את סיחון, ואומר וישמע הכנעני, ואומר וירא העם ויראו כל העדה כי גוע אהרן, זעה איך פון דארטן אז צווישן אלול ביז שבט הייבט זיך נישט אן קיין פרישן יאר, און תשרי אוודאי קען נישט זיין א פרישער יאר, ואומר איז דא נאך א פסוק ויהי בחודש הראשון בשנה השנית, ואומר ויהי בשנה השנית בחודש השני זעה איך אז ווייטער אייר איז אויך נישט קיין ראש השנה, ואומר בחודש השלישי לצאת בני ישראל זעה איך דארטן אז סיוון איז אויך נישט קיין ראש השנה, ואומר ויחל לבנות, און יעצט האב איך נאך דעם פסוק פון רבי אלעזר, זעה איך פון דעם אז ס'מיינט טאקע חודש ניסן. איז פאר דעם זאגט די גמרא, ווילסטו וויסן לגבי מלכים, ווען הייב איך אן צו ציילן, אזוי ווי די משנה האט געזאגט, ס'איז חודש ניסן, פון ווי ווייס איך? אזוי האבן מיר געברענגט אלע פסוקים ביז אהער, זעהט מען פון דא אז פון חודש ניסן ציילט מען למלכים. אוי רייצא!